מורי ורבותי, אונז לערנען דא א צווייטע שיעור אויף די המשך פון די זוהר אין פרשת אמור, עס הייבט אן צו דרש'נען די פרשה שור או כשב או עז, וואס איז די פרשה וואס אונז לערנען בתחילת פרשת המועדות וואס מען ליינט אין די ימים טובים, פסח, סוכות. אונז האבן געזאגט אז סיי די זוהר און סיי די מדרשים דא ווען עס קומט צו דרש'נען ימים טובים, הייבן זיי אן צו דרש'נען די פסוק, און די שייכות, על פי פשט, פאר מען ברענגט אריין אין דעם נאך א לעוועל, איז אז פרשת מועדים איז זמנים פון קרבנות, קען פארשטיין פארוואס פונקטליך די דריי הלכות וואס האבן צוטון מיט קרבנות זענען וויכטיג צו וויסן אין ימים טובים, אונז האבן גערעדט אביסל, על כל פנים דאס איז א פרשה פון קרבנות, און בעצם, עט ליעסט איינע פון די גרויסע זאכן פון מועדים איז קרבנות, קען זיין ס'דא נאך זאכן, היינט איז דאך נישטא קיין קרבנות, דארף מען דאך זען. צו מ'קען נאך אלץ מעמיד זיין די עיקר מועדים אויף די קרבנות, וועל איך שוין מסביר זיין. אבער על כל פנים דאס איז א וויכטיגע זאך פון מועדים אין די תורה. איז הייבט מען אן מיט די מיט די פרשת קרבנות מיט די שור או כשב או עז כי יולד. אונז זענען אריינגעגאנגען אביסל אביסל טיפער אין דעם און עס איז טאקע. נישט סתם ווייל מ'קען דאך מדייק זיין, מ'דארף דאך מדייק זיין אלעמאל די פסוק, די וועג ווי אזוי די פסוק לייגט אראפ א מצוה, איז אלעמאל א גרויסע מקור ווי אזוי מ'קען פארשטיין די עומק הענין, דאס מיין איך צו זאגן, מ'קען דאך זאגן ווען תורה וואלט געווען סתם א הלכה ספר, א טרוקענע ספר, מ'דארף דאך וויסן, למשל די ערשטע הלכה וואס אונז לערנען דא, דארף מען דאך וויסן ווי אלט, ס'איז דא א שיעור, מינימום שיעור ווי אלט א שור או כשב או עז קען זיין מ'זאל אים מקריב זיין, לעולם איז דאך דא קרבנות וואס דארפן זיין בן שנה, דאס דארף זיין בן שנתיים, אנדערע הלכות, אבער באופן כללי פאר סתם קרבנות נדבה איז גענוג, ס'דא יא א מינימום שיעור דארף זיין לפחות אכט טעג אלט, דאס איז עד כאן בעצם לכאורה די גוף ההלכה עיקר ההלכה וואס אונז לערנען דא איז סך הכל די תורה קען שטיין, שרייבן כל קרבן נדבה שמביא מבהמה צריך הבהמה להיות בן שמונה ימים, איך ווייס פונקטליך וואס וואלט געווען די קערצטע נוסח עס צו שרייבן אין די סגנון פון די פסוק אבער אזוי וואלט מען עס געקענט שרייבן. די תורה שרייבט עס נישט אזוי, מען דארף הערן וויאזוי די תורה שרייבט עס יא, די תורה פארציילט א מעשה, און וועגן וועם פארציילט עס א מעשה, אזוי ווי אונז לערנען דא היינט די וואך איז פרשת תולדות, אויך איינע פון די דפוסים, איינע פון די סגנונות די תורה פארציילט זאכן, אלה תולדות יצחק, יא, ס'איז דא תולדות תרח, תולדות יעקב, און אזוי ווייטער, אלה תולדות, דאס זענען די מעשה, ער איז געבוירן געווארן, ער איז אויפגעוואקסן, און וויאזוי, און דאס איז א וועג וויאזוי א גרויסע ציור, א גרויסע סגנון, א גרויסע דפוס אין וואס די תורה לייגט אריין זייער אסאך סיפורי אבות און תולדות שמים וארץ און אזוי ווייטער אלה תולדות סאו דאס הייסט מ'קען עס זאגן דאס איז א פארציילט די לייף סטארי די בייאגרעפי וואס די בייאגרעפי פון אברהם אבינו איז געווען כך וכך וואס איז געווען די בייאגרעפי פון יצחק אבינו ס'איז געווען כך וכך. און דא האבן מיר אונז א דבר פלא דבר פלא ממש די תורה פארציילט די בייאגרעפי פון וואס? פון א בהמה, פון שור כשב ועז, אזוי שטייט, שור כשב ועז כי יולד, ס'ווערט געבוירן, און ס'פארציילט מעשה'ס, כאילו א מעשה, די ערשטע פאר ווערטער פון די פסוק איז ממש, אז דו ווילסט הערן וואס געשעהט וויאזוי עס איז די סדר החיים פון א בהמה וואס ווערט געבוירן וואס שפעטער וועט מען מקריב זיין א קרבן, עס גייט אזוי, ס'ווערט געבוירן, און כי יולד קען מען דאך לערנען פארשידענע הלכות וויאזוי עס איז געווארן געבוירן, וואס איז עפעס א יוצא דופן, וואס איז פארשידענע דיוקים וואס די גמרא און די הלכה מאכט אפילו פון דעם, וואס לייגט עס אראפ אין אזא וועג. און והיה שבעת ימים תחת אמו קודם דרייט עס זיך מיט די מאמע אביסל, נאכדעם ומיום השמיני והלאה ירצה, דא שטייט שוין אויך, ס'שטייט נישט מיום השמיני והלאה איז עס כשר, ירצה שטייט א לשון הרצאה, לשון עס איז נרצה לקרבן לה', אזוי שטייט די פסוק לייגט עס אראפ, און אוודאי די מדרשים און די זוהר האבן נישט פארפאסט צו עומד זיין אויף אזא סארט דיוק, דאס איז נישט אפילו א דיוק דאס איז. איך פארצייל דיך דא א מעשה, וואס וואס פארא מין זאך איז דאס צו פארציילן א ספר תולדות בהמה, תולדות אדם פארשטייען אונז, אבער דא איז דא תולדות בהמה, תולדות שור כשב ועז, ער ווערט געבוירן און אזוי, און אוודאי האבן מיר אונז געדענקט אז ס'איז דא א זייער ענליכע פסוק פאר אדם אויכעט, ממש א די זעלבע סארט פסוק, די זעלבע אפילו די זעלבע הלכה אדער ענליכע הלכה, שטייט א פסוק אישה כי תזריע וילדה זכר, שטייט דארט וואס געשעהט מיט די אישה מיט די מאמע וטמאה שבועיים זי האט טומאה, טמא שבעת ימים אדער שבועיים פאר א נקבה און אזוי ווייטער, וביום השמיני ימול בשר ערלתו, ס'הייסט זייער ענליכע הלכה, ס'איז דא זיבן טעג מיט די מאמע, שבעת ימים איז זי טמא, און די אכטע טאג מאכט מען א ברית מילה, און אויך אין די פסוק האבן שוין די חכמים עומד געווען, עגעין מען האט אויך דא געקענט שרייבן די זעלבע זאך, קענסט שרייבן א הלכה איז כל אישה שיולדת בן איז טמא שבעת ימים, כל זכר דארף מען מל'ן ביי די אכטע טאג, דאס איז די אמת, אין די עולם ווערט די הלכה אז א זכר דארף מען מל'ן אין די אכטע טאג, ווייסן אונז דאך בכלל, עס שטייט שוין אין פרשת לך לך ובן שמונת ימים ימול לכם כל זכר, עס איז בכלל נישט קיין חידוש וואס אין די פרשה, מען דארף נישט, ס'איז א גאנצע שאלה פארוואס שטייט עס נאכאמאל די הלכה, אבער על כל פנים דא ס'זעט אויס מתוך הדברים אז די עיקר אדער די וועג וואס ס'שטייט דא על כל פנים איז מתוך די מעשה, מען פארציילט דאך א מעשה, ס'איז דא אזא מעשה, ספר תולדות אדם, ספר תולדות זכר, וואס ס'ווערט געבוירן א זכר, עס ווערט ער געבוירן, ס'איז דא תזריע, ס'איז דא וילדה זכר, ס'איז דא די ערשטע זיבן טעג, עס ווען די מאמע איז טמא, די אכטע טאג מאכט מען א ברית, שפעטער מען קען גיין ווייטער אפילו מיט די מעשה, שפעטער איז דא דם טוהר, דמי טוהר, און אזוי ווייטער, מען קען, אויב די תורה וואלט געקענט גיין אפילו ווייטער, נאכדעם ווערט ער חמש למקרא, און בר מצוה, און אזוי ווי די משנה אין פרקי אבות לייגט אראפ אזא גאנצע ספר תולדות אדם, ס'הייסט. די וועג די לעוועלס פון גדילה די לעוועלס וואס א מענטש וואקסט דאס איז די מעשה וואס די תורה לערנט דא ביי די אדם און אויך ביי די בהמה די בהמה וואס ברענגט א קרבן און פון דעם הייבן אונז אן די פרשה פון מועדים איז פרשת תולדות בהמות. איז וויאזוי קען מען צוגיין צו אזא זאך וואס איז די וועג וויאזוי מען איז פותר אזא חידה וואס וואס טוט מען ווען ס'איז דא אזא אזא זאך און סיי דער המדרש און סיי דער זוהר איז אלעמאל לאמיר ברענגען א פסוק לאמיר טראכטן ווי מען קען טרעפן א פסוק וואס רעדט נישט דווקא פון די הלכה די הלכה איז א הלכה אבער די איידיע די ענין די תולדות אדם תולדות בהמה מצה וואס אונז לערנען דא. לאמיר וואס דערמאנען זיך? ווי אזוי קען מען זיך דערמאנען עפעס וואס זעט אויס צו רעדן פון אזא סארט זאך? און מען זאל פארציילן אזוי ווי אזוי ווי מען פארציילט די תולדות פון א מענטש קען מען פארציילן די תולדות פון א בהמה, און אזוי ווי א מענטש האט זיך זיינע זמנים, דאס איז אזוי ווי אונז האבן געלערנט לעצטע וואך, יא ס'איז דא פארשידענע וועגן צו פארציילן א מענטש'ס לעבן, צו פארציילן א מענטש'ס צו פארציילן די זמני החיים, מען קען פארציילן זומער ווינטער, מען קען פארציילן יום לילה, מען קען פארציילן חדשים און אזוי ווייטער. און עס איז אלץ אין די כללות העולם, מען קען אויך פארציילן אין די וועג וואס א מענטש וואקסט, מען קען פארציילן אז ער אז ער וואקסט ברוחניות, איך ווייס ער גייט צו די רבי און יענע רבי און ער האט געלערנט עפעס און ער האט געמאכט אזא ביזנעס דיל און ער האט אויפגעטון און ער האט חתונה געהאט אזעלכע סארט זאכן, אבער מען קען אויך פארציילן ממש די סדר גדילת הגוף יא, וואס הייסט די גוף און די דעת וואס זענען אזוי ווי מען זאגט, ס'דא זיבן טעג, אכט טעג, ס'דא א חודש, ס'דא א יאר, ס'דא זמן יניקה, ס'דא זמן ווערט בר מצוה, באקומט שתי שערות, אזוי ווייטער, ס'איז אלץ. מדריגות און די גוף וואקסט און די דעת וואקסט מיט דעם האפענטליך ס'וואקסט לפחות איז די יכולת פון די דעת וואקסט צו מ'מאכט זיך נאריש איז נאך א צווייטע שאלה און דאס איז איין וועג איין זאך און די זעלבע זאך פארציילט מען אויף א אדם און אויף א בהמה און אויף יעדע איינס איז דא הלכות איז דא וועגן וויאזוי מ'איז זיך מתייחס צו דעם יעצט איינע פון די וועגן וויאזוי מ'איז זיך מתייחס איז זייער וויכטיג, איינע פון די וויכטיגע זאכן וואס אונז לערנען אין די סייד דאס איז, איינע פון די נוסחאות קען מען זאגן וויאזוי מ'קען רעדן פון ווי גרויס א מענטש איז, יא נישט ווי גרויס א מענטש איז צו ער קען ש"ס אדער האלב ש"ס אדער בעיון אדער בבקיאות, נאר דער מענטש אליינס, דער מ'קען זאגן דער גוף פון דעם מענטש, ווי ווי האלט דער גוף. די וועג וויאזוי די חכמים רעדן, אין איינע פון די וויכטיגע וועגן איז, מ'קען רעדן צו ער איז א בר חיובא, אדער די אנדערע וועג פון וואס מ'קען רעדן, אזוי ווי מ'האט שוין לעצטע וואך האט גערעדט, צו ער איז א בר עונשים, יא, מ'קען מעניש זיין דעם מענטש, ער איז ער איז חייב בדיני אדם, בדיני שמים, ער איז א מענטש וואס האט די אחריות, מ'קען אים, מ'קען אים משפט'ן, מ'קען אים דן זיין. אין וועלכע לעוועל קען מען אים דן זיין, פארשטייט זיך אין א געוויסע זין קען מען דן זיין א קינד אויכעט, אין א געוויסע זין קען מען נישט, און עס איז דא פארשידענע מדריגות אין דעם, דאס איז א וועג וויאזוי צו טראכטן, דאס הייסט ווען מען רעדט פון דן זיין, יא, איך וויל קלאר מאכן, אסאך מאל ווערט עס שווער, אסאך מאל איז עס קרעצט אביסל. בדרך משל אז א קינד ווערט בר מצוה, איך זע עפעס דא מענטשן וואס עס שטערט זיי, אז מ'זאגט אז ער איז, וואס איז די טייטש פון בר מצוה, על פי הלכה, בר מצוה איז אזא איינער וואס די בית דין קען סוקל זיין אויף חילול שבת, דאס איז די וועג וויאזוי מ'זאגט, מ'זאגט ער איז א בר חיובא, אדער מ'זאגט ער איז נכנס לעול מצוות, אבער נישט דווקא די ווארט עול, אבער ער איז א בר חיובא, ער איז א בר עונשים, דאס איז די נוסח פון די חז"ל. מען רעדט פון דעם, און שטעלט זיך פאר, און אזוי זאגט דער טאטע, יא, דער טאטע ביי די בר מצוה, דא א ברכה, ברוך שפטרני מעונשו שלזה, יא, ס'איז א מאדנע, ס'איז א מאדנע זאך, פונקט, מען טראכט א מצוה איז א פרייליכע צייט, איך ווייס, מען סעלעברעיט אז א קינד איז געווארן, האלט שוין ביי די מדריגה, האלט שוין ביי דרייצן יאר, מען קען שוין, ער איז שוין א שטיקל מענטש, מען קען שוין, ער קען שוין לייגן תפילין, ער קען שוין טראכטן אביסל, און דא איז די נוסח פס אזוי, מ'קען אים שוין מעניש זיין, ס'איז דאך א מאדנע נוסח, א נוסח וואס שטערט פאר מענטשן, אויך זעט מענטשן די בר מצוה פריער, ער וויל נישט שרייבן די עול מצוה, ער שרייבט א אנדערע נוסח, ס'איז עפעס א די משפט'דיגע וועג וויאזוי די חכמים טראכטן אלעמאל, שטערט פאר מענטשן. אבער בפנימיות הדברים, מער מער געטראכט, ווען מ'זאגט אז איינער איז א בר עונשין, איז נישט דווקא, מ'רעדט אלעס נישט דווקא פון די עונש, ס'איז זייער וויכטיג דאס צו געדענקן, און די זוהר רעדט זייער אסאך, די קבלה רעדט זייער אסאך וועגן. מדריגות פון דין, מדריגות פון צדק און משפט און וואס סארט עונשים, וואס סארט דינים. ווען מען רעדט פון דין, ווען מען רעדט פון עונשים, מען מיינט נישט אלעמאל מען גייט אים שלאגן, ס'רעדט נישט די שלאגן, שלאגן איז גראדע עפעס א פועל יוצא פון דעם, ס'קומט אמאל אויס אויב איז א בר חיובא קען מען אים שלאגן. בעצם ווען מען טראכט פון דעם, איינער וואס איז א בר עונשים, ער איז א מענטש צום טיש. דאס איז די דעפינישן פון א גדול. די דעפינישן פון א גדול איז איינער וואס עס קען זיך אים קומען פעטש, יא. פעטש, שלאגן קען מען פאר יעדעם איינעם. מען קען שלאגן פאר א שטיק האלץ אויכעט, יא. רעד איך נישט דא פון דעם וואס מען קען אים שלאגן, ער איז א בר עונשים, מען קען אים שלאגן. מען קען אים שלאגן. שאלה פארוואס, פארווען, צו ס'איז ריכטיג אדער נישט, דאס איז נאך א שאלה. אבער שלאגן קען מען, נישט קיין חכמה. שלאגן קען מען פאר א האלץ. ווען מ'זאגט אז איינער איז א ער איז אזא סארט מענטש וואס ער איז בר עונשים, מען זאגט בן עשרים שנה איז שוין נאך א גרעסערע מדריגה, די בית דין של מעלה איז מעניש, הייסט ער איז שוין טאקע אן עדאלט, ער איז שוין טאקע מעטשור, מ'קען שוין רעדן מיט אים אליבא דאמת, דא חילוקים וואס מיינט, מ'קען אמאל אריין גיין וואס מיינט די חילוק פון בית דין של מטה און בית דין של מעלה, אבער דא מיינט נישט דווקא די בית דין, מיינט צו זאגן אז דו ביסט א מענטש א מענטש צום טיש, דו ביסט איינער מיט וועמען מיט וועמען מען רעדט, מען זאגט אויף איינער איז חל די משפט, משפט איז נאר חל אויף בני אדם, אויף בעלי דעת, אויף מענטשן וואס. זיי זענען גענוג חשוב, זיי זענען גענוג וויכטיג, זיי האבן גענוג רעספאנסיביליטי, גענוג אחריות אויף זייערע מעשים, זיי האבן גענוג דעת צו וויסן וואס זיי טוען, אז מיט אים, מיט אים איז מען דן, אזוי ווי ס'שטייט רק אתכם ידעתי, על כן אפקד עליכם את עוונותיכם, יא? ס'איז דא א כביכול, א אנדערע וועג פון זאגן, א אנדערע וועג פון זאגן א זאך וואס איז נישט חשוב. אנדערע וועג פון זאגן א זאך וואס איז אזוי ווי שטייט גיי יא מ'קען סתם אזוי זאגן א זאך וואס איז נישט חל אויף, חל אויף דעם קיין דין ס'איז נישט חל אויף דעם נישט שייך צו חל זיין אויף דעם מען קען שלאגן פון היינט וויפיל אבער קיין דין קיין משפט קיין צדק איז נישט חל זיין אויף דעם אויף דעם אויף דעם מוראשקע לעצטע למשל אז א מוראשקע לאמיר זאגן האט נישט קיין השגחה האט נישט קיין צדק ס'הייסט א אנדערע וועג פון זאגן ער איז נישט ער איז נישט קיין קיין מענטש צום טיש, ער איז נישט קיין מענטש, און דאס וואס מ'זאגט אז אז א מענטש איז א בר דעת, איז זייער קאנעקטעד מיט זאגן אז אויף אים איז חל עונשים, אויף אים איז חל, מ'קען אים דן זיין, ער איז א נידון, ער איז א, ווי מ'זאגט א נידון אין ישיבה שפראך איז א נידון, ס'איז א זאך וואס מ'קען טראכטן וועגן דעם, וועגן א מענטש וואס איז גדול, גענוג גדול, קען מען רעדן מיט אים, קען מען דן זיין. א בהמה, מען טראכט וועגן א בהמה אין א מינוט, אבער א זאך וואס איז נישט שייך צו דעם קען מען נישט דן זיין, מען קען נישט, ס'איז נישט נישט שייך, ס'נישט קיין זאך, מען קען שפילן, מען קען האסן, מען קען אסאך זאכן אבער דן זיין קען מען נישט, וועגן דעם אהבה איז זייער א אינטערעסאנטע זאך, אנדערע נוסח אנדערע מאל. ליב האבן קען מען אלעס. ליב האבן איז נישט קיין שייך נישט קיין גרויסע חכמה יא אז מ'זאגט איינער איז איז א גענוג א גוטער חבר מען קען עס אויך רעדן לעוועלס פון חבר'שאפט נישט נאר לעוועלס פון פון גדלות איז ער שוין בעצם איז א מענטש וואס וואלט געדארפט פארשטיין אפילו אז ס'איז דא נאך א וועג פון רעדן פון דעם קען אפילו רעדן פון דעם וועגן לעוועלס פון שייכות לעוועלס פון וויפיל איך האב ליב יא זאגן למשל די פסוק וואס כ'האב דערמאנט רק אתכם ידעתי מכל משפחות האדמה דאס הייסט מ'קען עס טייטשן צוויי וועגן, האסט דא ידעתי איז איך ווייס, דא דעת, ס'איז דא דו האסט ביסט גענוג א בר דעת, די כביכול באופן כללי, די אייבערשטער ווייסט די אידן, זיי ער רעכנט ער רעכנט זיך מיט זיי, זיי האבן א דעת, אדער מ'קען זאגן די אידן האבן א סארט דעת, אידן מיינט מענטשן וואס האבן א סארט דעת וואס מ'קען רעדן מיט זיי ממילא קען מען פוקד זיין עוונותיהם, מ'קען ס'איז דא ביי וועם חל צו זיין, ס'איז דא א סארט מענטש אויף וועם חל צו זיין די מדת הדין, מ'קען אויך טייטשן, און אפשר איז דאס מער די פשוט'ע פשט אפילו, אז ידעתי איז די טייטש ליב האבן. אזוי ווי ידע אדם, והאדם ידע איז נישט טייטש ער האט געוואוסט, קען וואס איז דער טייטש פונקטליך אבער ס'מיינט ליב האבן, אמאל רופט מען ידעתי איך איך קעיר וועגן ענק איך האב ענק ליב, פארדעם וויל איך נישט ענק זאלן בלייבן מיט עבירות און אזוי ווייטער איך איך גיי נעמען קעיר פון ענק. דאס איז אבער אויך א וויכטיגע זאך, מ'דארף דאך דאס פארשטיין, ווען ווען איך האב א ליב האבן קען מען א קליין בעיבי אויך, דעצייט א בעיבי הייבט זיך אן מ'האט אלע האבן אים ליב, מ'האט אים ליב, א טאטע האט ליב זיינע קינדער, כרחם אב על בנים, רחמנות מיינט דאך דאס, רחמנות מיינט.

אבער מ'קען עפעס תובע זיין פון אים? מ'קען עפעס רעדן מיט אים ווי א כמעט כשווה בין שווים יא? אז אז דו ביסט מוזט דאס און דו מוזט דו ביסט מיר שולדיג דאס און איך וועל דיר צוריק זיין שולדיג יענץ און כ'וועל געבן שכר ועונש נישט מ'קען נישט. דין איז נאר חל אויף א גדול. א וויכטיגע זאך צו געדענקען און אסאך מאל רעדט מען און אסאך וועגן דעם מ'האט זייער ליב זייער ליב אהבה און מ'האט זייער ליב צו רעדן ווי די אייבערשטער האט ליב יעדעם איינעם און מ'האט זייער ליב צו רעדן בכלל מיט מידת אהבה און אזוי ווייטער. אין א געוויסע זין דאס איז געמאכט מענטשן פאר בעיביס. כ'ווייס נישט פארוואס איך רעד וועגן דעם. מענטשן ס'איז געמאכט מענטשן פאר בעיביס. ס'איז א ווארט די אמת איי מין יעדע איינער איז דאך א בעיבי מ'דארף מ'דארף אים ליב האבן אז ס'איז די בעיס פון די יחס פון א טאטע מיט א קינד אבער נאכדעם וואס ער בויעט זיך אויף ער קעירט שוין גענוג וועגן אים. איז רעדט ער נישט נאר מיט דרך אהבה, ער איז דאך שוין א מענטש, די קינד איז דאך שוין א מענטש, קען ער מיט אים תובע זיין, קען ער מיט אים האבן א משא ומתן של דין, זעלבע זאך איך קען האבן מיט ס'דא א מענטש, ס'דאך אזוי די הלכה, אזוי די, דארף זיין די הנהגה, ס'דא איינער וואס איז א ווייטער, איך קען אים נישט, כ'האב א אקווענטענס זאגט מען יא, איז איינער וואס איך זע אים אין בית מדרש, גוט מארגן גוטע נאכט,

איינער וואס כ'האב אים ליב אבער כ'קעיר נישט עכט וועגן אים, כ'האב נישט קיין קאנעקשאן מיט אים באופן אישי, כ'קעיר נישט וועגן דעם מענטש, ער איז א מענטש, בתור מענטש, בתור איד בין איך אים מכבד, בין איך אים מעריך, נעם איך קעיר פון אים און אזוי ווייטער. כדי אז איינער זאל קענען האבן מיט אים א יחס של דין, דארף שוין זיין א גרעסערע התקשרות, אדער א התקשרות, ס'קען זיין א התקשרות חיצונית, כ'האב געהאט געמאכט מיט אים ביזנעס, אקעי האב איך שוין א דיל מיט אים, טוט זיך שוין עפעס, כ'האב געמאכט א עכטע דיל מיט אים, יעצט קען ער מיך תובע זיין אויב כ'האב נישט מקיים געווען מיין דיל, און אזוי ווייטער. אדער א מענטש באדערט לכאורה זיין גוטער חבר, א גוטער חבר קען מען זאגן, חבר לעבן, פארוואס האסטו געטון אזוי, ס'טוט מיר וויי, אדער נישט אפילו ס'טוט מיך וויי, טוסט דיך אליינס וויי, דו טוסט נישט ריכטיג, עס וועט נישט אנקומען גוט. דאס איז א זאך וואס מען קען נאר טון פאר א גוטער חבר, עס הייסט אז דין ווייזט א שטערקערע, סיי א שטערקערע גדלות הדעת, מ'קען די וועגן וויאזוי מ'מעסט ווי גרויס א מענטש איז צו מעסטן וויפיל מידת הדין איז חל אויף אים, און סיי ס'ווייזט א געוויסע קירבה, געוויסע קירבה, ווי מער נענטער מ'איז באמת מיט א מענטש קען מען מיט אים מער דן זיין, קען מען מיט אים מער זיך מתייחס זיין, און דאס הייסט נעמט זייער ערנסט, יא, ס'איז א חילוק, אמאל איינער איז זאגט ער עקסעפט אלעס, ער נעמט אן מען נעמט, אין א געוויסע זין יא, מען זאגט מ'דארף זיין. לאוו און און עקסעפטענס און די אלע זאכן, אין א געוויסע זין דאס מיינט איך קעיר נישט וועגן דיך, איך קעיר נישט וועגן קיינעם נישט, איך קען, הייסט אוודאי מען דארף ווען מען זאגט קאנטשעס צו זיין טאלערענץ און אזעלכע זאכן, אבער אין א געוויסע זין קען זיין אז דאס איז נאר א אנדערע וועג פון זאגן נישט קעירן וועגן איינער וואס דו קעירסט, יא דו זאלסט אים ליב האבן אוודאי מען רעדט דאך, הייבט זיך אן פון אהבה, ס'איז נישט געבויט אויף אויף שנאה, ס'איז געבויט אויף אהבה, אבער ווייל האסט מיך אמת'דיג ליב, וועסט מיך נישט עקסעפטן אזוי ווי איך בין, וואס זענען מיר זאכן דאס עקסעפטן אזוי ווי איך בין, עס וועט דאך דיך אנגיין אז איך זאל זיין בעסער, עס וועט דיך אנגיין אז אויב איך מאך א טעות זאלסטו מיר מודיע זיין יא, נישט לאזן מאכן א טעות, אמאל דארף מען, איך גיי נישט אריין אין הלכה למעשה אבער איך וויל נאר ארויסברענגען אז מען זאל נישט ווערן פארלוירן ווען מען זעט אז אונז רעדן דא אז די וועג וויאזוי מען מעסט א מענטש, מען הייבט אן גיין אנגיין ביז די פסוק צדקתך כהררי אל משפטיך תהום רבה די. צדקתך דער צדק אדער די גערעכטיגקייט פון די אייבערשטער און זיין משפט וואס איז פון איינע פון די וועגן וואס מענטשן זאגן פון די העכסטע בארג ביז די טיפסטע תהום דאס ווייזט נישט אז די אייבערשטער איז א שלעכטער דאס ווייזט נישט אויף שלעכטסקייט ס'דא שלעכטסקייט וואס קומט ארויס פון דעם אבער דאס איז נישט קיין שלעכטסקייט דאס איז אז די אייבערשטער קען זיין איבעראל דאס איז א קורבה דאס איז א און וויפיל מען קען רעדן פון א זאך פון איינעם וואס איז מקבל די מדת הדין וואס איז אויף אים איז חל דעם מדת הדין וועלכע טייטש סיי ער איז א בר דעת און סיי אז מען קעירט וועגן אים גענוג איז גענוג מענטש אז מען זאל קעירן וועגן אים אז מען זאל זיך אז מען זאל אים וועלן דן זיין מען זאל אים וועלן משפט'ן. שוין אז אויב איינער וויל קען ער געדענקען אז די פרשה רעדט פון יצחק און אברהם וואס ווייזט אויף דין פארוואס יצחק איז האט א מעלה איבער אברהם און אזוי ווייטער. על כל פנים. קען מען יעצט גיין אונז צוריק צו אונזער תולדות, יא תולדות יצחק בן אברהם, די תולדות וואס זיי ווערן גערעכנט לויט מידת הדין, פון וואס עס קומט ארויס פון בן אברהם פון אהבה, אברהם הוליד את יצחק, אקעי, קאנעקשאן, די אהבה האט געבוירט מידת הדין. אונז האבן געזאגט אז עס איז דא תולדות שור או כשב או עז כי יולד, וואס איז די תולדות שור או כשב או עז כי יולד? דאס איז אזוי ווי אדם כי כי יוולד, יא, אשה כי תזריע וילדה זכר, דאס דערמאנט אונז פון דעם פסוק. צדקתך, אינטערעסאנטע פסוק, און איך בין נישט זיכער וויאזוי ס'קומט אריין אין זיין קאנטעקסט, תהלים ל ו, שטייט צדקתך, כהררי אל, משפטיך תהום רבה, אדם ובהמה תושיע ה'. באופן כללי דער פסוק רעדט פון אייבערשטער'ס הנהגה אויף דער וועלט, די פרשה רעדט פון אייבערשטער'ס הנהגה אויף דער וועלט, פון מען זאל נישט זיין קיין רשע, מען זאל זיין א צדיק, ווי דער אייבערשטער העלפט פאר די צדיקים, מען גיבט זיי שכר. זאגט ער צדקתך כהררי אל, דיין צדקה, אדער דיין די דא איז לכאורה טייטשט נישט צדקה, דיין צדק, דיין גערעכטיגקייט, איז אזוי ווי גרויסע בערג, אזוי פשוט טייטש, גרויסע בערג, כהררי אל. משפטיך, דיין משפט, איז תהום רבה, אזוי ווי, אזוי טיף ווי דער תהום, אזוי פשוט טייטש. און פון דעם, פון די גרויסע צדק און משפט, דאס הייסט, מען איז מפליג, יא, מען נוצט דמיון פון די טבע, ווי גרויסע בערג, ווי טיפע תהום, דאס איז ווי גרויס און ווי טיף, און ווי חשוב און ווי פאוערפול איז די צדק און משפט, אדם ובהמה, תושיע ה'. דאס הייסט אויב די אייבערשטער'ס צדקה גייט ביזן העכסטן בארג, און אויב זיין משפט גייט ביזן טיפסטן תהום, העלפט ער א מענטש און א בהמה. אביסל מאדנע פסוק, וואס איז די שייכות פון די אדם ובהמה, ווי קומט דא אריין אדם ובהמה? ס'זעהט אויס, און אזוי האט פארשטאנען די זוהר און די מדרשים, אז דא איז דא א שייכות, דא עפעס א קאנעקשאן פון א אדם און א בהמה, א געוויסע השוואה, מ'קען זאגן, איין וועג וויאזוי די מדרש לייגט עס אראפ מיט א גאנצע מעשה, אז א מענטש דארף האבן רחמנות אזוי ווי א בהמה, וואלסטו געטראכט א מענטש האט עפעס א זכות, האט עפעס א זאך, א בהמה איז מסתמא לעבט ער אויף רחמים, וואס האט די בהמה געטון, כ'ווייס נישט עס איז נישט ריכטיג צו זאגן רחמים, אבער ער האט גארנישט שלעכטס געטון, א בהמה איז אינעסענט יא. אה, נישט א חיה, א חיה אפשר איז א טורף, אבער א בהמה איז א נרדף. די מדרש אפילו ברענגט דא אלהים יבקש את הנרדף, פאר דעם איז דער אייבערשטער זאגט מען זאל נאר ברענגען קרבנות פון בהמות וואס זענען נישט טורפים און זענען נטרפים, אלהים יבקש את הנרדף, א טורף איז עס נישט. איז דאס איין וועג, אדער מען קען זאגן פארקערט, פאר בהמה קען זיין א געוויסע חלות דין, א געוויסע חשיבות, פונקט אזוי ווי א אדם. און די ביידע זאכן. און אונז זעהן אין די סוגיא פון קרבנות, זייער אינטערעסאנט, די גאנצע סוגיא פון קרבנות שטייט אויף די נושא, אויף די כותרת פון אדם מיט בהמה, וואס איז מיין ראיה? פסוק מפורש אין פרשת ויקרא, פרשת ויקרא וואס דארט איז די ערשטע יסוד וואס די תורה לייגט אראפ פון הלכות קרבנות, אויפן קרבנות יחיד, קרבנות ציבור, און אזוי ווייטער, הייבט זיך אן אדם כי יקריב מכם קרבן, ד ד ד ד, מן הבהמה. ס'דא א אדם, און ער ברענגט א בהמה פאר א קרבן. אוודאי רשי ברענגט שוין מדרשים פארוואס ס'שטייט אדם, אבער פשוט טייטש, א בהמה, אזוי זעט דאך אויס א קרבן, א קרבן האט דאך די אינטערעסאנטע זאך אז ס'קומט א אדם, א מענטש, און ער ברענגט א בהמה, און ער שעכט און ער איז מקריב די בהמה, און דאס דאס הייסט א קרבן. איז אויב מען וויל פארשטיין וויאזוי עס ארבעט א קרבן מיט די ערשטע קשיא וואס וועט פרעגן יעדע איינע יעדע בר דעת יעדע אדם יעדע איינער וואס טראכט אביסל פרעגט אויף אויף שכל אויף סדר הקרבנות וויאזוי קען די בהמה מכפר זיין אויף די אדם יא מילא מען זאגט אדם כי יקריב את עצמו לה' און אפשר אזוי אמאל אמאליגע צייט פלעגן מענטשן מיינען אז די עיקר קרבן וועט זיין להקריב פרי בטני יא אזוי ווי די עקידת יצחק מען דארף מקריב זיין א מענטש א מענטש מיילע וואס מיינט מקריב זיין איז שוין נאך א עיון יא אבער איך שלא יהיה איי געס איי געס איז א וועג פון זיך ברענגען צו גאט אבער עטליסט א מענטש איז א א מענטש עס שטימט אז ער זיך אליינס מקריב זיין אבער וואס א מין זאך איז דאס א מענטש עט מקריב זיין א בהמה מען זעהט טאקע אין די עקידה די גאנצע פרשה איז כאילו מען האט מחליף געווען יצחק מאכט איז מען מחליף מיט א מיט א בהמה אנשטאטס ער זאל זיך אליינס מקריב זיין מען ברענגט מען א איל די שור או כשב, די כשב פון שור או כשב, די מדרש זאגט איז בזכות יצחק וואס איז געברענגט א איל, וויאזוי וויאזוי ארבעט די תמורה, די חליפין, דאס איז דאס איז די גרויסע שאלה, דאס איז די גרויסע וויכוח, דאס איז די גרויסע נושא פון פרשת הקרבנות, וואס דאס איז די פרשה פון מועדים, וואס מען ברענגט אין זיי קרבנות, וויאזוי די אדם מיט די בהמה. ארבעטן צוזאמען. אויף דעם איז זייער פאסיג צו טראכטן וועגן די פסוק אדם ובהמה תושיע ה'. דער אייבערשטער העלפט פאר אדם'ס און פאר בהמות. עס זענען דא דריי וועגן, דריי אפשר סתירה'דיגע וועגן וואס מען קען טראכטן וועגן די נושא. לאמיר זיי ציילן און נאכדעם מיר זען וועלכע איז מער אינטערעסאנט. איין וועג וואס איז זיכער די דרכי אנשי המוסר אפשר די פילאזאפן מ'גייען מער מיט די וועג און דאס שטייט דא מרומז אין די זוהר אויכעט איז אז מ'זאגן אז די אדם ובהמה לפיכך ס'איז א רמז א סימן אז ווען מ'זאגט אדם ובהמה תושיע ה' אדער ווען מ'זאגט אדם כי יקריב מכם בהמה לה' די עיקר די עיקר מכיוון איז נישט אויף די בהמה, די בהמה הנפרדת וואס מען ברענגט די שעפסעלע, ס'איז נאר א א זכר לדבר א סימן, אבער מען מיינט דא, וואס מיינט מען דא, פארוואס ברענגט מען א בהמה, שטייט אין די מפרשים על דרך הפשט, מען מיינט דא די בהמה שבאדם, יא וואס פונקטליך איז די רמז פון די הקרבה גיי איך נישט יעצט אריין, אבער אבער על כל פנים די בהמה, וואס זאגט די בהמה, וועלן זאגן די די מפרשים על דרך המוסר, א מענטש האט אויכעט א נפש הבהמית.

פילינגס האבן בהמות אויך, בהמות האבן ליב זייערע קינדער, זיי נעמען קעיר, מענטש איז נאר די חלקים וואס זענען העכער, זיין שכל, זיין נשמה, דאס איז א מדריגת אדם, זייער אסאך, און דאס הייסט נפש הבהמית, וואס די תניא און די חסידישע ספרים רופן נפש הבהמית מיינט, די חיות, די חלק, די לעוועל מענטש, אויף וויפיל ער איז א לעבעדיגע, אזוי ווי אריסטו האט געזאגט, א לעבעדיגע רוקעדיגע באשעפעניש, עס קען זיך אליינס רוקן, דאס הייסט א, דאס הייסט א בהמה, דאס איז די מדריגת החיים, די מדריגת ה. עקזיסטענץ וואס הייסט א בהמה און דאס א מענטש האט אויך די חלק. א בהמה האט נאר דאס, א מענטש האט צו דעם א א בחינת אדם, א חלק אדם אויכעט. יעצט ווען מען זאגט אז א מענטש איז מקריב א בהמה, וואס מיינט מען? מען מיינט צו זאגן, ער זאל נעמען די חלק הבהמה, און עס מקריב זיין, וואס טייטש מקריב זיין? קען מען זאגן מכניע זיין, מען קען זאגן מבטל זיין, פארברענען די נפש הבהמית, זאל נישט טון, זאל נישט לעבן ווי קיין בהמה, זאל לעבן ווי א אדם, אדער מען קען זאגן מען זאל, על דרך המוסר, על דרך הקבלה וואלט מען געזאגט אנדערש, וואלט מען געזאגט אז מען דארף ממש כפשוטו מקריב זיין, ארויפברענגען, מקרב זיין די נפש הבהמית, דאס געבן להשם, דאס מדבק זיין להשם, אבער איך שלא יהיה, דאס בהמה, אדם, דער אדם ובהמה פון די קרבן מיינט. אדם ובהמה שבאדם, וואס איז מיט בהמה אליינס? ס'איז נישט אונזער עסק בכלל, די בהמה מצד עצמה איז נישט די נושא דא. און דאס איז כאילו א וועג פון אריינלייגן און זאגן אדם ובהמה שבאדם. צווייטע וועג קען מען זאגן פארקערט. קען מען זאגן אז דאס זענען די אדם ובהמה שבבהמה. וואס מיין איך צו זאגן? וואלט געקענט טראכטן א פונקט פארקערטע פשט. אז פון דעם וואס מען ברענגט קרבנות פון די פון די בהמות און דאס מאכט די קרבן, דאס ברענגט די רצון, די כפרה, די שפע וואס א קרבן דארף צו טון, פון דעם זעט מען אז א בהמה איז גארנישט אזא בהמה, מען זאל לאכן בהמות, א בהמה איז עפעס א בהמה, א בהמה איז גארנישט אזא בהמה. א בהמה קען מען קען איינער זאגן, און אפשר איז דא ראיות אויף דעם, אפשר איז דא פלעצער וואס מען זעט דאס. א בהמה איז אויך א באשעפעניש, די אייבערשטער האט באשאפן בהמות אויך, די אייבערשטער נעמט קער פון בהמות, פונקט אזוי ווי די אייבערשטער האט רחמנות און נעמט קער פון מענטשן, פונקט אזוי ווי די אייבערשטער געבט דין פאר מענטשן, איז דא דין אויף בהמות. ווי זעט מען עס למשל? א גרויסע משל איז ביי די מבול, יא, השחית כל בשר את דרכו על הארץ, מ'זעט נישט אז ס'זאל זיין א חילוק פון די אדם און בהמה, הגם לכאורה נאר די אדם האט געזינדיגט, מוטשעט זיך די מפרשים, די מדרשים וויאזוי עס פונקטליך ארבעט, אבער איך שלא יהיה מ'זעט אז פונקט אזוי ווי ס'דא א דין, און ס'דא א, מ'רעכנט זיך מיט בני אדם, בני אדם זענען גוט, און זיי באקומען שכר, זיי זענען שלעכט, און זיי באקומען עונש, בהמות אויך, ס'דא גוטע בהמות און שלעכטע בהמות,

אבער די אייבערשטער האט געמאכט מענטשן, ער האט געמאכט בהמות, ער האט געמאכט לויתן לשחק בו, ער האט געמאכט א שור פאר די שור הבר ערגעץ דארטן, ער האט געמאכט בהמות בהררי אלף ער האט געמאכט אן א שיעור באשעפענישן, גרויסע און קליינע, און יעדע איינס האט זיך זיין ענין, יעדע איינס האט זיך זיין תכלית, יעדע איינס האט זיך זיין זיין זיין דין, אין אנדערע ווערטער מען רעכנט זיך מיט יעדע איינעם, און וועגן דעם מען ברענגט מענטשן, אין אנדערע ווערטער מענטשן און בהמות זענען חברים. און ביידע באשעפענישן פון גאט, ביידע דרייען זיך אין וועלט, אביסל ווייסן זיי וואס טוט זיך, אביסל ווייסן זיי נישט, אפשר א מענטש האט אביסל מער דעת, אבער א מענטש און א בהמה איז די זעלבע, און מילא א מענטש ברענגט א קרבן פון א בהמה איז כאילו איז פארוואס פונקט א מענטש ברענגט א בהמה פארוואס א בהמה ברענגט נישט א מענטש, כ'ווייס נישט, אבער אזוי האט זיך אויסגעקומען, אבער ס'נישט קיין גרויסע חילוק ביניהם. דאס וועט זיין א פארקערטע וועג פון טראכטן. א דריטע וועג וואס מען קען טראכטן איז ניין, פונקט ווי דייקא נישט אז א בהמ א מענטש איז א שטיקל בהמה און נישט אז א בהמה איז א שטיקל מענטש, ווי איך זאג יעצט, נאר ס'איז טאקע א גרויסע חילוק פון א מענטש און א בהמה, ריזיגע חילוק, א מענטש איז א מענטש, א בהמה איז א בהמה, מ'דארף טראכטן פונקטליך וואס די חילוק איז, און פארקערט, מען קען זאגן אז די קרבן איז געקומען. מען ווייסט אז קרבן איז דאך א שם כולל אויף עבודת השם באופן כללי, באופן כללי איז די עבודת השם וועגן מפריד זיין די אדם פון די בהמה, מען קען דאס אריין לערנען אין די ערשטע וועג אויב מען וויל אבער עס איז א אנדערע וועג פון טראכטן, א בהמה האט זיך זיין וועג און א מענטש האט זיך זיין וועג, און מען דארף געדענקען אז מען איז א מענטש און נישט קיין בהמה, מען קען זאגן פארברענען די בהמה'שקייט און בלייבן מענטש, עפעס אזוי. האט נישט מיט די בהמישקייט רעבע מענטש די בהמה באופן און אפילו די בהמה ממש די בהמה האט זיך זיין וועג און א מענטש דארף זיך קוקן אויפן בהמה און טוהן נישט וואס די בהמה טוהט דאס זענען דריי באופן כללי וועגן וואס מען קען טראכטן דא אפשר איז דא נאך וועגן איז אזוי לאמיר זאגן וואס די זוהר זאגט דא קודם כל האבן מיר עס גערעדט צדקתך כהררי אל משפטיך תהום רבה האט אזוי פארשטאנען, הגם איך פארשטיי נישט פארוואס ער פארשטייט אזוי, אבער ער פארשטייט מ'זאגט ס'איז דא צוויי וועגן מ'קען טייטשן צדקתך, עס קען זיין אז ער איז יא גערעכט, איך טראכט יעצט, אלע מפרשים זענען נישט אזוי אבער עס קען זיין ער איז גערעכט. צדקה אין די פסוק ווייסן אונז אלעמאל האט צוויי טייטשן, אונז זענען צוגעוואוינט צדקה מיינט לכו טוה צדקה, צדקה מיינט געווענטליך ויחשבה לו צדקה, אלעמאל איז צדקה אזוי ווי אונז זאגן מ'געט צדקה, עס מיינט גוטסקייט אדער שכר קען מען רופן צדקה און אזוי ווייטער, אזוי אפשר חכמים פארשטייען דא אין די פסוק. אבער באמת אפשר רוב מאל, רוב מאל אין די חומש איז מער מסתבר אין תנך אז צדקה מיינט נישט אז צדקה צדק, די לשון איז צדק, אדער צדקה מיינט נישט על פי רוב געבן צדקה אזוי ווי מען געבט בדרך רחמים, פארקערט ס'מיינט דין, ס'מיינט גערעכטיגקייט, נישט צדקה טשעריטי וואלט געטייטשט אויף ענגליש, כ'ווייס נישט ווי מ'זאגט אויף אידיש טשעריטי, און און און ס'וואלט געווען א, ס'הייסט א סארט רחמים, אדער צדק, ער געבט צדקה, ער עושה צדק לעולם, ער געבט אסאך צדקה, אסאך שכר, נאר פארקערט, דין אדער משפט אדער גערעכטיגקייט. כ'ווייס נישט אויב ס'איז פארקערט, פארשטייט זיך ס'דא א געוויסע גערעכטיגקייט אין געבן צדקה, מ'איז מחויב, ס'דא א, ס'איז גערעכט, ס'נישט גערעכט אז די ארעמע זאלן שטארבן פאר הונגער, דאס איז די טייטש, געווענליך פארשטייט פארוואס צדקה קומט פון דעם, אבער ס'קומט מיט א אנדערע קאנאטעישן, מיט א אנדערע הבנה, למשל אז מ'זאגט צדקתך כהררי אל, איז לויט די וועג פון די, אויב ס'מיינט צדקה וועט מען זאגן די אייבערשטער איז אזא גוטער, ער גיבט אזויפיל גוטס, אזא גאנצע בארג גוטס, אזוי אזוי פארשטיין די חכמים דא באופן כללי. משפטיך תהום רבה פארשטייען זיי יא משפט פארשטייען זיי לכאורה דא בתור עונש ווייטער משפט קען מען טייטשען צוויי משפט האט מער ווי צוויי טייטשן אבער צוויי טייטשן דא וואס זענען נוגע משפט קען זיין טייטש א עונש למשל האסט צו געדענקען אמאל משפט מיינט די עונש די גזר דין כאילו אמאל משפט קען מיינען די עצם הדין די גערעכט די סדר הדין אדער גערעכטיגקייט פון די דין אדער די דין אליינס. איז יעצט ס'איז א אינטערעסאנטע פסוק ווייל ער רעדט פון צדקה פון משפט און פון דעם זאגט ער אדם ובהמה תושיע ה' איז בעצם קומט דא די שוועריקייט וואס איז יעצט פארשטיי איך אז דאס איז די שורש'דיגע שוועריקייט וואס מ'דארף האבן בעצם אין לשון מקרא פון לשון חכמים ווערט שוין אביסל אנדערש אז די גערעכטיגקייט די מדת הדין מדת הצדק ער געבט די אדם בהמה תושיע, אויב צדקה און משפט מיינט גערעכטיקייט, דארף זיין פארקערט, אדם בהמה יעניש השם, אדם בהמה ישפט השם לפחות, ישפט השם מיינט, געבן פאר די גוטע גוטס און די שלעכטע שלעכטס, קען מען פארשטיין אז א געוויסע סדר, א געוויסע גערעכטיקייט, אפשר אפילו א געוויסע גוטסקייט, אבער דער פסוק איז עפעס אינקאנגרוענט, עס שטימט נישט די אנהייב מיט די סוף, ס'איז צדקתך כהררי אל משפטיך תהום רבה, אדם ובהמה תושיע השם. לאמיר פרובירן מפרש צו זיין די נקודות לאור די הקדמות וואס אונז האבן געלערנט יעצט. אונז קענען בעצם מעמיד זיין די גאנצע שמועס און זאגן ס'דא צדק, משפט, רחמים, צדקה, דאס זענען געוויסע הגדרות, דאס איז שוין זייער, ווען אונז רעדן פון זיי אין עולם הזה, ווען ער זאגט, זאגן די אייבערשטער גיבט א גוטע זאך, דאס הייסט ער גיבט צדקה, גיבט א שלעכטיקייט, דאס הייסט ער גיבט משפט אדער עס איז עונש. דאס איז דאך א זייער א גראבע לבוש, דאך שוין זייער א, האלט מען שוין דאך שוין זייער זייער ווייט פון די עצם ענין, פון די עצם שכל, פון די עצם מהות, מידה עליונה, ספירה, וואס מ'קען זאגן. און ס'איז שוין מורכב פון זייער אסאך זאכן, די וועלט הייסט דאך אין די ראשונים עולם המורכב, ס'איז נישטא קיין פשוט'ע זאכן אין די וועלט, נישטא קיין, דארט נאר אין שכל קען מען זאגן קלאר, אזוי מען זאגט, די בריסקער זאגן יעדע זאך איז דא צוויי דינים, יעדע זאך האט אסאך מער ווי צוויי דינים, כ'מיין נישט דווקא דינים, רחמים, יעדע זאך האט מער ווי צוויי, אין די עולם הזה קען מען קען מען נאר האבן א זאך וואס איז מורכב פון זייער אסאך עספעקטס, און אויב ווילסט פארשטיין דארף מען פרובירן צונעמען צונעמען צוביסלעכווייז יעדע שטיקל, און דאס איז וואס אונז טוען דא אביסל. איז ממילא, אין אנדערע ווערטער איז. ווען דו קוקסט אויף די וועלט און זאגסט ס'דא בהמות, ס'דא מענטשן, זיי ס'גייט זיי גוט, ס'גייט זיי נישט גוט, און אונז ווילן רעדן אביסל, באלד און מ'דארף דאך פון דעם אויפבויען די זאך, אז ס'דא קרבנות און מ'ברענגט זיי אין טויבן, כ'האלט דאך שוין, זאכן זענען מורכב אויף טויזנטער, טויזנט אנדערע פאזל שטיקלעך, יא, טויזנט אנדערע באשטאנדטיילן פון וואס ס'שטעלט, פון וואס ס'שטייט, און מ'לייגט עס צוזאמען, און אזוי ווייטער. איז ווען מען רעדט פון באופן מופשט, אביסל מער באופן מופשט, וועט מען דאך דארפן פארשטיין אזוי, מען וועט דארפן פארשטיין, אז די שורש פון די אלע זאכן, לפחות איין שורש, ווען מען טראכט מער מער מופשט איז, די זוהר וואלט געזאגט וויפיל אור אלוקי קומט אראפ אויף אויף די פלאץ. אין אנדערע ווערטער מען קען זאגן וויפיל שייכות וויפיל מיר האבן גערעדט פריער וויפיל אהבה וויפיל דעת אנדערע וועגן פון רעדן פון שייכות פון ביידע זענען געוויסע לבושים אויף די אור אלוקי אהבה מיינט דאך חסד דעת מיינט דאך כמו כן וויפיל שייכות איז דא אין די אין די זאך? יעצט ווען מ'רעדט פון שייכות, מ'רעדט פון אור אלוקי, איז נישט אזא סימפל זאך צו רעדן וועגן, נישט אזא פשוט'ע זאך צו רעדן וועגן, אין א געוויסע זין, ווילן נישט מענטשן, ווילן נישט מענטשן לעבן אין אין אור השם. ווילן נישט, נישט אזוי פשוט. זאגט דאך אזוי ווי קוקן אויף די זון, אזוי ווי באת אלי להזכיר עווני, א מענטש זאל לעבן אין די בליינדינג לייט, יא, פון אור אין סוף, אפילו נישט אור אין סוף, מ'קען זאגן אור הבינה, אור פון די אמת'ע דין, יא, א מענטש זאגט, שוין רעדן מיר אסאך מאל פון די דואליטי, יא, די אייבערשטער זאל אונז יא משפט, אל תבוא במשפט, ער זאל אונז נישט משפט'ן. לאמיר נאר עס אביסל אראפ לייגן אין די נוסח. א מענטש קען זיך דרייען אויף די וועלט, ער פילט זיך אפגעלאזט, די וועלט איז א עולם השכחה, א עולם ההסתר, קיינער קערט נישט וועגן מיך, קיינער קוקט נישט אויף מיך, אפילו צווישן מענטשן, קיין איין מענטש, אזא מענטש פילט זיך עלנד, קיינער קוקט נישט אויף מיך, איך דריי זיך אין בית מדרש, קיינער ווייסט נישט צו איך לעב, צו איך טויט, בין טויט, קיינער קוקט נישט אויף מיך, דאס הייסט, מ'קען עס רופן, ס'איז נישט קיין מידת הדין, ס'איז מער מידת השכחה, יא, דאס איז אפשר די שורש פון א געוויסע מידת הדין, ס'איז דא אין דעם א געוויסע מידת הדין וואס קומט ארויס פון דעם, דאס הייסט ער איז בהסתרה, מ'קוקט נישט אויף אים, זיין זיין מהות איז נישט נחשב, ס'איז נישט, כאילו ער איז נישט, כאילו ער איז א בהמה, כאילו ער איז א מוריטשקע, כאילו, בהמה, ער איז א בהמה, דאס איז איין איין וועג פון פון, מ'קען, מענטשן קענען קאמפלעינען, א מענטש, א מענטש האט זיך, א מענטש בתור מענטש דארשט. דארשט נאך הכרה, דארשט נאך אנערקענונג, יא, מ'זאל אים, מ'זאל אים מחשיב זיין, מ'זאל זאגן, אה, אדם אתה, דו ביסט א מענטש, דו ביסט א מענטש צום טיש, נאר ווען מ'זאגט א מענטש, א מענטש פילט אז מ'זאגט אים נישט דאס, אז מ'זאגט אים בהמה אתה, ביסט נישט קיין מענטש צום טיש, ביסט אזא סארט זאך וואס מ'קען צושניידן און שעכטן און עסן, דאס איז נישט, פילט ער זיך אינגאנצן מורא'דיג, מ'קען עס רופן אין אונזער שפראך מורא'דיג מידת הדין, מורא'דיג אפגעריסן, מורא'דיג נישט נחשב, זייער סעד, יא. אבער אין א געוויסע זין איז דאס די הפך פון מידת הדין. אין א געוויסע זין, אז דאס איז, כ'ווייס נישט, ס'איז נישט ריכטיג עס צו רופן מידת הדין, נישט אז מ'איז ברוגז אויף דיך, קיינער איז נישט ברוגז, קיינער קוקט נישט, ס'איז ערגער, מ'זאגט עפעטי איז ערגער פון זיין ברוגז, יא, זיין ברוגז איז דאך שוין עפעס, יא. איז אין אנדערע ווערטער, מ'וועט קומען צו דעם מענטש, מ'וועט זאגן ווייסטו וואס, מ'וועט דיך העלפן. קומט א מלאך, ער זאגט, דו האסט קאמפלעינטס, קיינער קוקט נישט אויף דיך, מ'גייט עס טוישן, אלע גייען קוקן אויף דיך. אסאך מאל זאגט ער איים סארי איך האב נישט דאס געמיינט יא, ס'איז דא פונקט אזוי ווי ס'איז דא אזאך אז צו ווייניג געקוקט אויף, ס'איז דא אזאך צו פיל יא, איז דא אוודאי ווי אזוי יעדע איינער וואס זאגט מ'וועט אים מאכן די רבי יעדע איינער וועט קוקן ווי ער עסט קוגל, איך ווייס אויך נישט ווי א גוטע זאך דאס איז יא, ס'איז דא א שארפע מידת הדין, אויגן פון מענטשן, מ'רופט עס עין הרע יא, אבער ס'איז א פראקטישע זאך, פסיכאלאגישע זאך אפילו, יעדע איינער וועט קוקן אויף דיך, יעדע איינער וועט וויסן אלעס וועגן דיך. יא, א מענטש גייט דרייט זיך אין די קליין בית מדרש, קיינער ווייסט נישט צו איך עס, צו איך לעב, איך בין טויט, צו איך בין הונגעריג, צו איך בין דארשטיג, אקעי, און דו ווילסט די פארקערטע, דו ווילסט אז יעדער איינער זאל וויסן פון דיך, דו ווילסט לעבן אין אזא סארט קהילה למשל, יא, ס'דא אזעלכע יענטישע, יענטישע קאמיוניטיס, יעדער איינער ווייסט פונקטליך וואס יעדער איינער עסט פאר פרישטאג, איך וויל דאס אויך נישט, אין א געוויסע זין, וויסן אלעס איז שקול צו נישט וויסן גארנישט, אבער נישט וויסנדיג מאכן א מענטש וואס איז נישט וויסנדיג מאכט פון אים אינגאנצן. איז און אפשר קען מען זאגן ס'איז שוין בעסער דאך ווי מ'זאל זיך וויסנדיג מאכן פון אים אינגאנצן ער וויל זיך וויסנדיג מאכן מיט אים אבער מיט א שיעור מיט א מדה אין אנדערע ווערטער דאס איז אלס א משל גשמי משל הדיוט יא ער וויל זיך וויסנדיג מאכן פון אים אבער דרך ארץ מ'זאל קוקן אויף מיך אבער גוט און נישט שלעכט אז מען ווייסט מ'גייט אין די גאס זאגט ער וויי יו לוקינג עט מי לייק דעט וואס הייסט לוקינג עט מי לייק דעט אקעי איך וועל נישט לוקן אויף דיך וויי יו נאט לוקינג עט מי

כ'גלויב רוב מענטשן ווילן נישט. דאס איז דאך די טייטש וואס אונז זאגן, דאס וואס האבן מיר פריער געזאגט, צדקתך כהררי אל, איינער פון די טייטש פון די מדרשים וואס זאגט, צדיקים הקדוש ברוך הוא מדקדק עליהם כחוט השערה. וואס איז די טייטש? א צדיק איז אזא מענטש וואס זאגט איך בין מסכים. אברהם אבינו איז געגאנגען פון חוץ לארץ אויף ארץ ישראל, די זאך וואס די עיקר זאך וואס שטייט אויף ארץ ישראל אין די תורה איז אז אין ארץ ישראל איז שולט השגחה, אין אנדערע ווערטן, אין ארץ ישראל קען מען נישט לעבן אן די אייבערשטער זאל קוקן אויף דיך, עיני ה' אלקיך בה, מראשית השנה ועד אחרית השנה. ארץ ישראל איז אזא פלאץ וואס אויב די טייטש פון דעם בגשמיות מיינט אז עס רעגנט נישט, יא אין מצרים רעגנט, די אייבערשטער קוקט נישט, עס איז אלעמאל דא רעגן, פארוואס? אזוי, אזוי איז די טבע פון די פלאץ. ארץ ישראל איז נאר דא רעגן ווען מען דאווענט און מען טוט תשובה און עס איז דא ראש השנה יום כיפור און אזוי ווייטער. דאס איז נישט קיין וועג פון רוב וואס רוב מענטשן און אויף אסאך מדריגות וואס קענען לעבן, עס איז זייער שווער, עס איז שוין געקוקט צופיל, עיני השם אלקיך בה, ער קוקט אויף מיך א גאנצע טאג, רבונו של עולם, עס איז אזוי ווי מען זאגט הסבי עיניך מנגדי שהם הרהיבוני, עס איז שוין צופיל. קען נישט אזוי לעבן מ'זאל קוקן אויף מיך א גאנצער טאג אלעס האט א שיעור. א צדיק האט די מסירות נפש, דאס איז די טייטש פון א צדיק, ער וויל מ'זאל קוקן אויף אים. און דאס איז די טייטש פארוואס א צדיק איז מושך אויף זיך א געוויסע מידת הדין, וואס איז נישט פעיר, און מדקדק כחוט השערה. אז דו ווילסט דאך לעבן אין די לייט, ווילסט נישט לעבן אין די טונקל, ווילסט נישט לעבן בהסתרה, אקעי, עס האט א פרייז. לעבן נישט בהסתרה האט א פרייז. וועגן דעם.

צדק דאס איז נישט קיין זאך וואס וואס מענטשן קענען לעבן מיט. דאס איז שוין צופיל געקוקט. וואס דארף מען וואס דארף מען טון? ווען ס'איז אזא סארט מצב איז דא א עצה וואס די גמרא רופט אדם ובהמה תושיע ה', זייער אינטערעסאנטע גמרא. די גמרא זאגט וואס הייסט אדם ובהמה תושיע ה', א בהמה איז א גוטע זאך, פריער גערעדט, די גמרא גיבט די טייטש, טאקע די פסוק פון אדם כי יקרב מן הבהמה איז די טייטש די גמרא אפילו פון א בהמה, דאס הייסט א מענטש וואס פירט זיך ווי א בהמה, א פושעי ישראל איז מקבל קרבנות פון אים, פארוואס ער זאל תשובה טון, פון א בהמה נעמט מען אויך א קרבן, זעט מען אויך א בהמה שבאדם. פרעגט די גמרא למימרא אז בהמה איז א שלעכטע זאך, שטייט דאך אדם ובהמה תושיע ה', האט רב יהודה אמר רב איז מסביר געווען, דאס מיינט דאס אדם בני אדם הערומים בדעת און משימים עצמם כבהמה.

איז דא א עצה, בני אדם, ערומים בדעת, משימים עצמם כבהמה, זאגן, עה, איך בין עפעס א זאך, איך בין נישט א זאך. מען דארף אביסל אפלאזן די מתח, אפלאזן די אנגעצויגנקייט, איך בין א בהמה. וואס הייסט איך בין א בהמה? איך עס, איך שלאף, איך טרינק, איך איך. דאווען אביסל אפילו א בהמה דאווענט אויך איז מיינסט נישט קיין נישט קיין גאנצע ס'איז נישט קיין גאנצע זאך א בהמה איז א סארט מענטש וואס עס הייסט ווען ס'איז א מצב וואס צופיל קוקן צופיל צדק צופיל דין צדק זאגט ער איך בין נישט קיין מענטש ווייסט וואס איך בין א בהמה לאמיך אפ איך בין א בהמה. פאר וועם העלפט דער אייבערשטער אזוי שטייט לשאר עמו למי שמשים עצמו כשיריים בני אדם עושים עצמם כבהמה דאס איז ממשיך רחמים וועלכע סארט רחמים איז דאס ממשיך וועלכע סארט רחמים קען דאס באקומען? דא איז דאך דא א געוויסע טריק, ער זאגט נישט בני אדם שהם בהמות, דאס איז טאקע נישט, דאס איז טאקע שלעכט, אזוי ווי די גמרא זאגט א בהמה, פון דעם קען מען אויך נעמען א קרבן, ס'דא א וועג פון קרבן זאגן אז די בהמה איז, א בהמה איז אויך, אז מיר זאגן די צווייטע וועג אדם שבבהמה, א אדם שבבהמה דארף מען אויך מקרב זיין, אבער א בני אדם וואס ער וויל יא זיין צדק און משפט,

איז וואס זאגן אונז איז איז משפט הייסט אז אין די זוהר אלעמאל עמודא דאמצעיתא די קו האמצעי די משפט מיינט אז יעדע זאך ס'הייסט אז מען קען עס רופן מעטא מעטא מעטא דין רייט ס'הייסט דין הייסט יעדע איינער זאל באקומען וואס ער דארף און דעם אליינס קען זיין אביסל שארף צו שארף יא אויב מען זאגט דין יעדע איינער זאל באקומען וואס ער דארף אקעי די האסט נישט געארבעט וועסטו שטארבן פאר הונגער דאס איז שוין נישט צופיל דין, ס'איז ריכטיג, יעדער איינער דארף באקומען וואס ער דארף, אבער אבער ער וועט דאך שטארבן פאר הונגער, מ'קען דאך האבן עפעס א וועלט? הא? איז דא נאך א שיקול אז מ'קען נישט חרוב מאכן די וועלט? דאס הייסט, אויף מידת הדין אליינס דארף מען מחיל זיין א געוויסע, נאך א לעוול פון צדק, נאך א לעוול פון שוקל זיין צי ס'קומט זיך דא די מידת הדין אדער נישט, און דאס איז די מידת המשפט, מידת המשפט טייטש, אמאל איז דא מידת הדין, דארף מען מידת הדין, אמאל איז דא. א שיקול פארוואס מ'דארף נישט נישט מדת הרחמים, מדת הרחמים מדת החסד איז חסד חינם איז שוין א גאנץ אנדערע לעוועל פון חסד, דא רעדט מען נישט פון חסד חינם דא רעדט מען פון משפט, די משפט איז דין זאגט מען דין ברחמים אדער רחמים בדין, דאס הייסט ס'איז דא רחמים און ס'איז דא דין, און ס'איז דא נאך א דריטע העכערע לעוועל א הכרעה וואס זאגט ווען מ'דארף די דין און ווען מ'דארף די רחמים אויף וויפיל די הכרעה איז בשכל'דיגע הכרעה ס'איז נישט א ער האט אזוי ליב וועגן ממילא אלץ איז פרי ס'איז א הכרעה שכלית און הכרעה משפטית פון דעם. און דאס איז דער מענטש, א בני אדם ערומים בדעת משימים עצמם כבהמה, דאס איז א א בעסערע וועג פון פארשטיין די בהמה שבאדם, יא, א מענטש ער מאכט זיך ווי א בהמה, דאס הייסט ער ווייסט אויף וויפיל זיך צו נעמען ערנסט, אויף וויפיל זיך נעמען נישט ערנסט, ווען זיך צו מאכן נאריש, אזוי איז די סדר הדברים, ער פילט צו שטארק, צו צו ס'בלינדט אים שוין די לייט, זאגט ער איך בין א בהמה, פארשטייט זיך ער איז נישט קיין בהמה, אבער דאס איז די ערשטע וועג, און כ'בין שוין מאריך צו לאנג, איך וויל נישט גיין צו לאנג די שיעור. בעזרת השם נעקסטע וואך וועל איך אנרירן די צווייטע זאך פון די חילוק, דא האבן אונז גערעדט וויפיל די בהמה שבאדם אדער די אדם שבהמה, די צווייטע וועג האבן אונז נישט מאריך געווען דאס איז בעיקר די ערשטע וועג, אבער מ'דארף דאך אנקומען מיט דעם צו נאך א סאך נאך אן א שיעור ענינים וואס מ'קען לויט דעם מסביר זיין, איך וויל מסביר זיין דבר דבור על אופניו, איך וויל נישט גיין צו שנעל און צו צו מאריך זיין, ס'איז א שאד אונז האבן צייט, איז בעזרת השם נעקסטע וואך וועלן אונז דורך גיין די זאך וואס הייסט אז א מענטש איז אנדערש פון א בהמה, און די חילוק פון דעם און וואס ס'שטייט די חילוק, וואס האט צו טון מיט די בן שמונת ימים, און נאכדעם וועט מען גיין ווייטער טיפער בעזרת השם.